מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האבן געענדיגט יענע וואך, מיר האלטן אינמיטן דעם זיבעטן מאסר וואס דער פריערדיגער רבי איז געווען, און נאך דעם איבערקוקן פון די גאנצע שטוב און מיר זענען אראפגעגיין אונטן, און דער פריערדיגער רבי איז שוין געזעצן אין וואגן און האט געשריגן, זייט געזונט, און דער אויבערשטער זאל אונז העלפן בקרוב זען זיך געזונטערהייט, און אזוי ווי איך האב געענדיגט די ווערטער, האט דער קוטשער אנגעהויבן צו פירן דעם וואגן, צו פירן מיר אין דעם כלא, אין דעם בית האסורים. דער פריערדיגער רבי איז ממשיך, און איך האב געזען אז מ'האט אנגעהויבן צו פארן, האב איך געזען אז אויפ'ן גאס שטייט דארטן איינער וואס איז א ידיד פון אונזער שטוב, דער גרויסער חסיד רבי אלי' חיים אלטהויז, און זיין פנים האט ארויסגעגעבן שרעק און פחד, און כ'האב אים געגעבן א שאקל מיטן קאפ אזוי צו זאגן אז ער געזעגנט זיך מיט זיך צו געזעגענען מיט אים, אבער כ'האב געזען אז ער האט נישט פארשטאנען אפילו, און זיין מצב איז געווען אזוי ווי א מענטש וואס זעט אויס יעדן סעקונדע וועט ער אויסברעכן מיט א גרויסן געוויין, אדער מיט א התרגשות און אנהייבן שרייען מיט די הארץ זייער שוואך די הארץ. ס'איז אריבער געגיין א מינוט נאך וואס מ'איז געפארן, האבן זיי געמאכט א לינקס, מ'איז אריין געפארן אין דעם גאס וואס הייסט ליטאינע, דארטן האב איך געזען אויכעט אז א יונגערמאן א חסיד זיין נאמען איז פנחס, דער זון פון ר' אלי' חיים שיחיה אלטהויז, פריערט האט ער געזען דעם טאטן, שפעטער האט ער געזען דעם זון, ס'איז מיר אנגעכאפט א מורא'דיגן ווייטאג ווען איך האב געזען די ווייסן פנים און די די שווארצע אויגן שטעקן ארויס און זיין גאנצער הויכקייט, זיין גאנצער שטיין, איז געווען איינגעבויגן פון דעם אינגערמאן, דער פנחס אלטהויז, און ער קוקט אזוי ווי ער וויל זען, האט פרובירט אריינקוקן אין וואגן צו זען וואס טוט זיך דארטן, אבער ווייזט אויס האט האט נישט געקענט זען, און מען זענען ווייטער געפארן, א מינוט שפעטער האט מען שוין געמאכט א רעכטס, אין די גאס וואס הייסט שפאלערנע, וואס אין די גאס שטייט דער גרויסער, די גרויסע הויז, די גרויסע שטוב, וואס איז, דער נומער פון די שטוב איז פֿיר און צוואַנציק, און דאס איז דער בית האסורים, דער שרעקנדיגער בית האסורים וואס הייסט שפאלערקע, הייסט שפאלערקע מסתמא אויפן נאמען פון די גאס, וואס די גאס הייסט שפאלערנע. די שפאלערקע איז א פלאץ וואס איז פארמאכט, סגורה ומסוגרת, מען קען נישט אריינגיין, מען קען נישט ארויסגיין. די צוויי, די צוויי וואס האבן מיר געפירט, נחמנסאן מיט לולב, האבן צוגעגאנגען צום טיר און זיי האבן געגעבן פאר זיי זענען צוגעגאנגען צום טיר האבן זיי געזאגט צו די שומרים אז זיי זאלן זייער שטארק אכטונג געבן אויף די צוויי אויף מיר מיט דעם צווייטן וואס איז דארטן געזעצן און זיי אליין מען דארף זייער אכטונג געבן טאמער חס ושלום ווער ווייסט וואס ס'קען זיין מיט אנטלויפן פון אז פון פון דעם וואגן וואס ס'זיצט דארטן איינער מיט א ביקס און גיט אכטונג און האבן אנגעזאגט מען זאל אכטונג געבן נאך בעסער זיי אליין זענען צוגעלאפן גיך צו דעם שומר פון דעם פון דעם טויער אבער ס'איז געווען א מורא'דיגע אינטערעסאנטע וואונדער, דער שומר פון דעם פון דעם טויער האט זיי נישט געגעבן קיין רשות צו אריינגיין, ער האט זיי געזאגט ער עפנט נישט אויף, דער שומר איז נישט גרייט זיי צו ענטפערן, ער קוקט אויף זיי און ער מאכט זיך נישט וויסנדיג פון זיי, און דער שומר וואס איז פון אינעווייניג האט אויפגעעפנט, ס'דא אין יעדן טיר דארטן איז דא א קליין אזא קליינע לאמיר זאגן גרויס אויף אפאר סענטימעטער אויף אפאר סענטימעטער וואס עפנט זיך אויף אזא קליינע טירעלע, האט ער אויפגעעפנט דעם טירעלע און האט א קוק געטון און האט געפרעגט וואס איז דאס? וואס האט גערעדט מיט זיי האב איך נישט געקענט הערן, כ'האב געזען אבער אז ער רעדט מיט זיי, און כ'האב געזען אז נחמנסון און לולב פילן זיך זייער שלעכט און זענען זייער זייער מרוגש, ווייזט אויס פון די חוצפה אז מען וויל זיי נישט עפענען דעם טויער און אריינלאזן די צוויי מענטשן וואס זיי האבן יעצט געברענגט צו איינזיצן זיי. לולב איז געקומען נענטער צו דעם צו דעם מענטש וואס האט אכטונג געגעבן אויף אונז, נחמנסון האט פרובירט קלאפן אין טיר שטארק, ער האט געוואלט זיך און פרובירט עפענען אפשר וועט ער קענען עפענען, דער שומר פון אינעווייניג האט פארמאכט די קליין טירעלע, זיך נישט געמאכט וויסנדיג, און נחמנסון מיט אים זענען געשטאנען ביידע מיט מיט אראפגעבויגענע קעפ, און איין האנט האט ער געהאלטן אויפן אויפן אויפן הענטל פון די טיר, די אנדערע האנט האט ער געהאלטן מיט א טיכעלע, זיך געהאלטן אין איין ווישן די שווייס וואס האט באדעקט זיין פנים וואס האט געברענט ווי א פייער, דא קומט ער איינזיצן דעם פריערדיגן רעבן, און דא שטייט ער אזוי ווי א שמאטע, מען לאזט אים נישט אריין, און פון בושה האט ער אזוי שטארק געשוויצט, ער האט זיך געהאלטן אין איין ווישן די שווייס. דער פריערדיגער רבי שרייבט, איי וויפיל שווייס, וויפיל סארטן שווייס איז דא אויף די וועלט, ס'איז דא א שווייס וואס ס'נעמט אוועק די עבירות פון א מענטשן, ס'ווישט אפ די עבירות פון א מענטשן, ס'איז דא א שווייס פון א מצוה, זיעה של מצוה. מען טוט א מצוה מען שטרענגט זיך אן האט מען שווייס ס'איז דא שווייס פון תורה ס'איז דא שווייס וואס א מענטש דארף ברענגען פרנסה כשרע און ריינע פרנסה ס'איז דא שווא ס'איז דא שווייס פון יגיעת כפים וואס מען ארבעט מיט די הענט און צו די צו די אלע איז אויך דא א שווייס פון כעס און רציחה א שווייס פון איינעם וואס הענגט אויף מענטשן א שווייס פון א שודד און א רוצח א גזלן און א רוצח. לולב וואס איז געשטאנען לעבן לעבן דעם טיר, האט א וואס איז געשטאנען, נחמנסון איז געשטאנען ביי די טיר און לולב איז געשטאנען לעבן דעם וואגן, האט לולב וואס איז געשטאנען לעבן דעם לעבן דעם וואגן האט זיך אנגערופן צו נחמנסון, מיר פארשפעטיגן, מיר פארשפעטיגן די צייט, א א א רוח, א טונקלקייט זאל כאפן דעם וואס ער וויל נישט עפענען די טיר, און און ער יענער זיצט דארטן אינעווייניג און ער וויל שלאפן, ס'איז פארטאג און ער וויל נישט עפענען די טיר. מען האט אים געדארפט זאגן אז ער זאל וויסן אז אדער ער וועט עפענען, אדער צום סוף, אדער ער וועט נישט שלאפן, אדער מען וועט אים לייגן שלאפן לעולם ועד. מיטאמאל האט מען געהערט ווי ס'עפנט זיך אויף דער שלאס פון די טיר. אונז האט אנגעזאגט דער ראש המשמר צו ווארטן, זיך נישט איילן, מען זאל נישט גיין ביז מען וועט אונז הייסן. די טיר האט זיך געעפנט און אונז האבן זיי געזאגט מיר זאלן זיצן, איילט זיך נישט, זיי האבן געדארפט מסדר זיין פריערט פארוואס מען האט זיי נישט געעפנט און יעצט צו מען קען אריינגיין, צו מען קען ברענגען די צוויי מענטשן צו נישט. אפאר מינוט שפעטער זאגט דער רבי האב איך געזען אז דער וואס איז שכן וואס עס זיצט לעבן מיר איז דער חייל זיצט אנטקעגן אים און ער קוקט אויף אים מיט זיבן אויגן און ער האלט דעם דעם זאמ אזא אייזן אויף עברית הייסט עס א כידון עס איז א לאנגער אייזן מיט א שפיץ אין די לינקע האנט און אין די רעכטע האנט האלט ער זיין ביקס און ער האלט אין איין קוקן אויף אים קיין סעקונדע האט ער נישט אראפגענומען די אויגן פון אים און דער מענטש וואס זיצט לעבן מיר וואס מען גייט אים איינזעצן קוקט אויס ווייס אזוי ווי שניי און ער זיצט און ער טרייסלט זיך אינגאנצן, איך גיב א קוק אויף זיינע אויף זיינע אנטועכץ אויף זיינע מלבושים וואס זענען גענייט געווארן זעט מיר אויס אז ס'איז גענייט אז ס'קומט פון אייראפע. זעט אויס אז ס'פעלט אים גארנישט ער איז אפילו געגאנגען מיט הענטשיקעס פון זיידנס אבער זיין פנים האט אויסגעקוקט האסט געכאפט א פחד נאר צו קוקן אויף זיין פנים און ס'האט אויסגעקוקט אזוי ווי יעדן סעקונדע קען ער כאפן א אפאפלעקציע ער קען כאפן ער קען פשוט שטארבן יעדן סעקונדע פון פחד מיטאמאל הער איך ווי זיי גיבן א שריי שטעלט זיך אויף און גייט אראפ פונעם וואגן. חשובע חשובע בירגערס פון פון פון פון אונזער מדינה, אבער אזוי רופט מען זיי אן, מען גייט זיי איינזעצן און מען רופט זיי אן חשובע בירגערס, אין די סעקונדע איז דער גאנצער משמר וואס איז געשטאנען לעבן דעם וואגן זענען אוועקגעגאנגען פון וואגן, זיי האבן געלאזט ארט אז מען זאל קענען אראפגיין, און זיך אוועקגעשטעלט אין צוויי שורות פון דעם וואגן ביז די טיר וואו מען גייט אריין אין דעם אין דעם בית האסורים אין דעם שפאלערקע. זיי האבן ארויסגעשטעלט אין צוויי שורות, זיי האבן געמאכט אזא וועג אז מיר זאלן קענען גיין אינצווישן די אלע מענטשן, די אלע חיילים וואס גייען אנגעטון מיט די ביקסן. פריערט האט זיך אויפגעשטעלט און אראפגעגאנגען מיין שכן, ווייל ער איז געזעצן אין מיין רעכטע זייט, ער איז געזעצן נענטער צו דעם וואו מען גייט אראפ פון די טרעפ, וואו מען גייט אראפ פון דעם וואגן. איך האב זיך נישט געאיילט זיך אויפצושטעלן. דערנאך האב איך געזען אז איך האב געטון זייער גוט וואס איך האב זיך נישט געאיילט. ווייל נאך וואס מ'האט אראפגענומען זיינע חפצים, זיינע זיינע זאכן וואס ער האט מיטגענומען, איז געווען א גרויסע, ער האט געהאט א גרויסן באקס, אזא א רענצל אזא וואס ער האט געהאט, וואס מ'האט געזען אז עס קומט נישט פון, עס איז נישט קיין רוסישע, עס קומט פון חוץ לארץ, און אויף דעם איז געזעצן דער שומר די גאנצע צייט, עס איז געווען זייער א שיינע א שיינע באקס, א שיינע פושקע, און וואס איז געווען אויסגעארבעט, עס איז פון חוץ לארץ, און אין אונזערע צייטן דא אין רוסלאנד זעט מען נישט אזעלכע זאכן. יעמאלט האב איך געזען אז דער מענטש וואס מ'נעמט אים אראפ קומט פון א אנדער מדינה, ווי איך האב געזאגט פריער אז זיין אנטועכץ איז געווען ווי איינער פון אייראפע מיט זיידענע הענטשיקעס, איך האב געזען אז ער פארשטייט אפילו נישט די שפראך פון די מדינה, ווייל זיי האבן נישט גערעדט צו אים, זיי האבן נאר געוויזן מיט די הענט וואו ער דארף גיין און וואזוי ער דארף גיין. ס'איז ארויסגעקומען צוויי מענטשן פון אינעווייניג פון דעם בית הסוהר, זיי האבן גענומען זיין פושקע און זיי האבן עס, זיין גרויסן באקס וואס ער האט געהאט, און דאס אריינגענומען אינעווייניג. ווען ער איז שוין אריינגעגאנגען אין דעם טויער, נחמנסאן איז געשטאנען אינעווייניג און האט געוויזן צו לולב'ן אז ער זאל אז ער זאל מיר איבערגעבן אז איך קען שוין זיך אויפשטעלן און אראפגיין פון וואגן און אריינקומען. און לולב האט זיך אנגערופן, איצטער זייט זיך מטריח גיין און איך וויל נעמען אייער פעקל. ער זאגט צום פריערדיגן רבי'ן איצטער זאלט איר גיין און דעם פעקל וועל איך נעמען. דארטן אין שטוב האט ער געוואלט נעמען האט דער פריערדיגער רבי נישט געלאזט און ס'האט עס גענומען איינער פון די שומרים דא האט ער אים געזאגט איך וועל נעמען אייער פעקל צו איר ווילט יא צו איר ווילט נישט איך וועל נעמען אייער פעקל איצטער זייט איר ביי אונז צו גאסט. ממש מיט מיט שטעכעדיגע ווערטער ווי זיי האבן זיך געפירט ליידער. איצטער זייט איר ביי אונז א גאסט און דארפט זיך אונטערגעבן אונטער אונזערע באפעלן, ממילא מוזט איר פאלגן, און איך וועל נעמען, איך וויל נעמען אייערע זאכן יעצט, איך וויל נעמען אייער פעקל. פריערדיגער רבי שרייבט, יא יא, א גרויסער נצחון! אבער איך האף אז דאס איז אויף א קורצע וויילע, האב איך געענטפערט, מיט זייער א זיכערדיגן און שטילן קול האב איך געענטפערט לולב'ן, יא, זייער א גרויסער נצחון האסטו, אבער איך האף אז ס'איז נאר אויף א קורצע וויילע. מיטאמאל האט ער א שריי געטאן, נישט רעדן! אויף רוסיש, און דער פריערדיגער רבי טייטשט עס אויס אויף אידיש, נישט רעדן! אויפהערן צו, מ'טאר נישט רעדן מער! איינער פון די שומרים וואס זענען געגאנגען מיט די ביקסן האט א שריי געטאן, הערט אויף רעדן! ווייזט אויס אז דער שומר רעכט האט זיך נישט געקענט איינהאלטן פון זען אז לולב זאגט מיך עפעס און איך ענטפער אים, און ווייזט אויס אז עס האט זיך ארויסגעקומען זיין שנאה און זיין רשעות וואס ער האט צו אידן, ובפרט צו א איד ווי מיר וואס ער ווערט אנגערופן א מכובד, און ער ווערט אנגערופן א חשוב'ער מענטש צווישן די אידן וואס זיי היטן אפ די אידישקייט. איך בין אראפגעגיין פון וואגן, נחמנסון גייט פאר מיר, און צוויי שומרים מיט ביקסן, נייע, די וואס זענען געווען פריער זענען שוין געבליבן דארטן שטיין, און זענען געבליבן אינדרויסן, איינער גייט צו מיין רעכטע זייט, איינער גייט צו מיין לינקע זייט, און לולב גייט אונטער מיר. מיר זענען אריבערגעגיין א גרויסן חצר נאכן אריינגיין אין דעם בנין, און ס'האט אויסגעקוקט אז דארטן איז דא א שטוב פון זעקס שטאק, פון אלע פיר זייטן

נאך פאר איך בין אריין געגיין האב איך אנגעהויבן צו מאנען פון נחמנסון אז ער זאל מקיים זיין זיין הבטחה און אז ער זאל מיר לאזן ער זאל מיר געבן די תפילין און ער זאל מיר לאזן לייגן די תפילין און דאווענען א טריט נאך א טריט און זייער רואיג בין איך געגיין צווישן איין שטאק מיט די צווייטע, איך בין געגיין, עס איז מיר געווען אנגעקומען זייער שווער צו גיין אויף די טרעפ וואס גיין ארויף פון איין שטאק צום צווייטן, צו גיין צו דעם משרד וואו דארטן דארף מען מאכן מיר די ערשטע חקירה, מען דארף זיך איינשרייבן און מאכן די ערשטע חקירה. נחמנסון גייט פאר מיר, און ער דרייט זיך אויס צו מיר, זיין פנים ברענט אזוי ווי א פייער, און ער זאגט, איר זענט נאכנישט אריין, איר זענט נאכנישט אריבערגעגיין צו דעם משרד וואו מען גייט אייך חוקר זיין, איר דארפט טון אלץ וואס מ'וועט אייך זאגן, און פאר איר זענט נאך אנגעקומען אפילו צו דעם צימער וואו מ'גייט אייך חוקר זיין, קומט איר שוין מיט בקשות, איר האט שוין בקשות. ס'איז זייער א וואונדערליכע זאך, איר ווייסט, איר ווילט נישט וויסן און איר ווייסט נאך נישט אייער מצב, צו דען ווייסט איר נישט דעם חוק, דעם געזעץ פון די מענטשן וואס ווערן איינגעזעצט? די ערשטע זאך דארף מען קומען צו דעם משרד, דארטן דארף מען ממלא זיין דעם חוב וואס מ'דארף ענטפערן אויף אלע שאלות וואס איז דא אין דעם שאלון, מ'עט אייך געבן א שאלון, ווער ווייסט וויפיל פאפירן דארטן איז דא מיט אלע שאלות וואס מ'פרעגט, דער פריערדיגער רבי שרייבט עס אויף רוסיש, מיט אלע שאלות וואס איז דא אין די אנקעטע, דאס מיינט אין דעם שאלון, דערנאכדעם ווען איר ווען איר עט קומען אין דעם צימער וואו מ'וועט אייך איינזעצן נאכ'ן אויספילן די שאלות, דארטן וועט איר דאווענען. איך און איך קלער ווי די חוצפה ווי דער ווי דער נחמנסון רעדט צו מיר מיט אזא ברענעדיגן פנים ווי א פייער און ער איז ממשיך און ער זאגט איך מיין אז נאך א שעה עט איר פארגעסן אויף אלס איר עט ווערן קליגער און איר עט וויסן אייער מצב און איר עט פארגעסן וועגן דאווענען און עט פארגעסן וועגן תפילין איר עט אויפהערן צו בעטן די אלע די אלע נארישע זאכן וואס איר בעט פארגעסט אז איר זענט שניאורסאן דער וואס וואס וואס איז זייער א מכובד'יגער מענטש דא אין אין די אין די מדינה, פארגעסט אז איר זענט שניאורסאן דער מכובד פון די וואס דאווענען צום אייבערשטן, ער האט דאך געבעטן די תפילין און לאזן דאווענען, זאגט ער אים פארגעסט אז איר זענט שניאורסאן דער מכובד און דער וואס און די וואס דאווענען צום אייבערשטן, איר זענט א פשוט'ער מענטש, פון יעצט אן זענט איר א פשוט'ער מענטש וואס מען גייט אייך קנס'נען מיט א עונש, מיט א, מען גייט אייך, מען גייט אייך מעניש זיין מיט זיצן אין אין כלא און מיט אלע אנדערע עונשים וואס איז דא וואס זיי קענען געבן דא לויט אייערע לויט אייערע זינד, גענוג און זייער אסאך האט איר געזינדיגט און יעצט וועט איר באצאלן פאר דעם אלץ וואס איר האט געטון. פריערדיגער רבי איז ממשיך, נאכדעם וואס ער האט מיר געזאגט די אלע ווערטער האב איך אים אפילו נישט געענטפערט, כ'האב נאר א קוק געטון אויף אים מיט א מורא'דיגן שארפן קוק, און כ'האב געזען אז ס'האט א השפעה, כ'האב געזען אז מיין קוק האט אזוי ווי דורכגעשניטן, דורכגעלעכערט זיינע נירן, און ס'האט געפועלט אויף אים מער ווי וועלכע נישט טענה איך וואלט אים געזאגט.

איז אזאך עסט ער פון די בעסטע וואס איז דא פון די פון די סמעטינע וואס איז דא ווי וועט ער אויסקוקן ווען ער'ט קומען אין דעם נייעם דירה זיינע ווען ער'ט קומען אין דעם סאלאן פון די שפאלערקע און ס'וועט אים נישט ווייזט אויס אז ס'וועט אים נישט שמעקן דער ריח פון די ברויט די שווארצע ברויט וואס מ'גיט דא מיט די קאשע דארטן אבער זאלסטו וויסן זאגט נחמנסון צו לולב ווי כאפט א ציטער ווי א איד קען ווי א איד קען נעבעך אנקומען צו אזא מצב. אזא שנאה צום אייבערשטן, אזא שנאה צו א אידן, און נאך צום פריערדיגן רבי'ן, און ער זאגט אים דארט וועט ער נישט שמעקן דער טעם, דער ריח און דעם טעם פון די שווארצע ברויט מיט די קאשע וואס מען וועט אים געבן דארטן נאכן עסן אזויפיל יארן די בעסטע און די שענסטע, די סמעטינע פון אלץ, און דארטן וועט ער אראפלאזן זיין גאווה, דארטן דארטן ווען מען וועט אים אוועקזעצן, ווען מען וועט אים חוקר זיין, וועט ער רעדן, דארטן וועט ער ענטפערן אויף אלץ, און ער דרייט זיך אויס צום פריערדיגן און ער זאגט, זאג מיר, ס'איז נישט אזוי? אה, וואס איך האב ערשט געזאגט צו לולב איז נישט ריכטיג? איך האב נישט געענטפערט אויף דעם, כ'האב נאר גלייך געזאגט צו נחמנסון, וואו איז דיין הבטחה? דו האסט מיר עפעס צוגעזאגט? כ'האב זיך געמאכט נישט וויסנדיג פון וואס זיי האבן גערעדט יעצט מיט לולב און וועגן מיר. איר האט מיר צוגעזאגט מיט די, מיט דעם גאנצן ערנסטקייט און די ערליכקייט פון דעם, פון דעם משרד פון די ג.פ.או., אז איר וועט מיר געבן מיינע תפילין און איר וועט מיר לאזן דאווענען. פארוואס האט איר מיר נישט געזאגט ווען איר האט נאך געווען אין שטוב אז איר וועט מיר נישט לאזן דאווענען? ווער האט אפגעהאלטן פון אייך צו זאגן דעם אמת? פון וועמען האט איר מורא געהאט? פארוואס האט איר מיר צוגעזאגט מיט אזא ערליכקייט אז איר וועט מיר לאזן געבן די תפילין און לאזן דאווענען? צו דען טוט אזוי איינער וואס ער ארבעט אין דעם משרד פון די ג-פ-או? א גרויסן געלעכטער האט אנגעהויבן לאכן נחמנסון, און מ'האט געזען אז ס'איז א לאך מיט א זייער א געשמאק און ס'איז געמישט מיט א נקמה. אין יענער רגע האב איך האב איך האב איך געזען, איך האב אנגעהויבן פארשטיין אז איך רעד דא מיט אינגאנצן א אנדער מענטש, ס'איז גארנישט דער נחמנסון וואס איז געווען ביי מיר אין שטוב, און ער איז אויך נישט דער נחמנסון וואס איז געשטאנען ביי מיר אין חצר ווען איך בין ארויפגעגאנגען אויפן וואגן, ער איז א פולער פקיד פון די ג-פ-או, וואס די ערשטע זאך וואס זיי דארפן טון, איז אראפווארפן די גרעסטע פחד אויף די מענטשן וואס מען זעצט זיי איין און זיי ברענגען צו א מצב אז זיי זאלן זיך טרייסלען און ציטערן פון וואס ס'קומט און וואס ס'גייט זיין. מען דארף אראפווארפן אויף די מענטשן אזא פחד אז יעמאלט וועט זיין גרינגער מען זאל שולט זיין אויף זיי, און יעמאלט ווען דער מענטש וועט זיך אזוי טרייסלען און אזוי ציטערן, דאס איז זייער תפקיד צו טון, יעמאלט וועט מען קענען ארויסנעמען פון אים, ער זאל חתמ'נען אויף אלע זאכן וואס מען זאגט אים, און ס'איז אלע זאכן וואס ער האט קיינמאל אפילו נישט געטון. וועט עס אים צוברענגען אז ער זאל חתמ'נען און מסכים זיין צו חותם זיין אויף אלע זאכן. יענע מינוט ווען כ'האב דאס געזען, האב איך זיך דערמאנט אויף דאס וואס שטייט אין ראשית חכמה, אין דעם אנהייב פון מסכת גיהנם, שטייט א פסוק אין נח אין נחום קאפיטל א' פסוק ו', שטייט, לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו, ווער קען שטיין ווען דער אייבישטער איז אין כעס, און ווער קען זיך אויפשטעלן ווען ס'חרון אפו. און ס'שטייט דארטן רב זעירא פתח, רב זעירא האט געזאגט, לעלוקה שתי בנות הב הב, עלוקה איז דאס די, אויף ענגליש הייסט עס א בלאדסאקער, ס'הייסט אויף רוסיש הייסט דאס א פיאווקע, אמאל פלעגן אנשטאטס באנקעס פלעגן לייגן ווערים וואס זיי פלעגן ארויסציען די שלעכטע בלוט און יעמאלט פלעגן זיך פילן בעסער, שטייט דארטן אז עלוקה האט צוויי טעכטער, ווי הייסן זיי? זיי הייסן הב הב, גיב גיב, אמר רבי אלעזר, שתי כיתות של מלאכים, דער פסוק לעלוקה שתי בנות איז א פסוק אין משלי. אמר רבי אלעזר שתי כיתות של מלאכים עומדים על פתחי גיהנם. רבי אלעזר זאגט אז עס שטיין צוויי גרופעס פון מלאכים שטייען ביי די טיר פון ביי די טירן פון גיהנם און זיי זאגן הב הב, אייתי אייתי, גיב מיר אים איבער אדער קומט אריין. ווען מען ברענגט די מענטשן אין גיהנום שטייט דארטן צוויי כיתות פון מלאכים און זיי זאגן קומט אריין, זאגט דער פריערדיגער רבי אז לויט ווי ער האט ערשט געהערט וואס נחמנסון האט אים געזאגט האט ער זיך דערמאנט אין דעם ראשית חכמה מיט די אלע זאכן וואס מען האט ערשט געזאגט. מיר זענען געגאנגען נאך אפאר טריט און נחמנסון האט אויפגעעפנט א טיר וואס דאס איז דער אריינגאנג צו דעם משרד וואו איך דארף דארטן גיין זיך פארשרייבן און אויספילן אלע פאפירן, ער האט געגעבן א פייף צו איינעם פון די שומרים וואס זענען געשטאנען ביי די טיר און האט אים געזאגט נעם דעם אזרח און האט אים געגעבן א פאפיר און האט אים געזאגט דאס איז זיינע תעודות דאס איז די תעודות פון דעם מענטשן וואס איך גיב דיר איבער באלייט אים צו דעם צו דעם משרד וואו דארטן דארף מען דארף ער זיך איינשרייבן אויספילן אלע פאפירן דעם שאלון און דארט וועט מען אים חוקר זיין און גיב איבער די פאפירן און האט אים געזאגט א נאמען צו דעם און דעם און האט זיך געגעבן צו מיר א דריי אויס דער נחמנסון האט זיך אויסגעדרייט צו מיר, און מיט א גרויסן געלעכטער האט ער מיר געזאגט, יעצט וועט איר אנהייבן פארשטיין וואו איר געפינט זיך. נאך פאר ער האט געענדיגט רעדן די ווערטער האט ער שוין אנגעהויבן צו לויפן, און ער איז נאכגעלאפן לולב'ן, וואס לולב האט שוין אנגעהויבן צו אוועקגיין אפאר מינוט פריערט. זעט אויס זאגט דער פרידיגער רבי אז זיי איילן זיך, זיי האבן זייער וויכטיגע זאכן צו טון, ווייזט אויס אז זיי האבן נאך נישט געענדיגט זייער ארבעט, דער פרידיגער רבי מיינט ווייזט אויס זיי האבן נאך נישט געענדיגט זייער ביטערע ארבעט, נאכן איינזעצן מיר, ווער ווייסט וואס זיי גייען יעצט טון. דער שומר וואס האט מיר איבערגענומען פון נחמנסון, האט מיר געפירט און האט מיר געוויזן מיט מיין האט מיר געוויזן מיט זיין פינגער ער געגאנגען מיט מיר האט מיר געוויזן מיט מיין פינגער גלייך אז מיר דארפן גיין גלייך אין דעם גאנצן קארידאר אין דעם גאנצן האל וואו מען גייט אריבער און אנקומען צו דעם משרד און מיר זענען געגאנגען צוזאמען ביז דעם טיר דארטן געווען א אפענע טיר און דארטן וועלן מיר אריינגיין און צוגיין צו איינע פון די וואס זיצן דארטן און שרייבן און איר זאלט איבערגעבן דעם פאפיר, האט מיר געגעבן דעם פאפיר, און איר זאלט עס איבערגעבן דארטן, און דארטן וועט מען אייך געבן דעם גיליון מיט די שאלות, מען וועט אייך געבן דעם שאלון וואס איר דארפט ענטפערן אויף אלע זאכן וואס עס שטייט דארטן. פרידיגער רבי יעצט איז מגדיר וואס איז ווי געווען דער אריינגאנג דארטן. דער האלוועי, דער האל וואס מען האט געדארפט גיין ביז די טיר וואו מען דארף אריינגיין אין דעם משרד, איז א לאנגער צימער וואס איז ארום פופציג איילן, פופציג אמה, און ס'איז ברייט בערך פיר אמות, און אין ביידע זייטן איז דא טירן, אבער זענען אלע פארמאכט, יעדן צען אמות איז דא, און אויפן דאך איז דא א קליין ליכט, און אין די גאנצע לענג פון דעם חדר שטייען צען אדער צוועלף מענטשן וואס זיי זענען מיט ביקסן, יעדער איינער פון די שומרים האט מיט זיך א כידון, אזא אזא אייזן מיט א שפיץ, און עס רופט זיך אן כידון קאזאקי, וואס דאס איז אויפגעהאנגען אויף זיין פלייצע, אין די לינקע האנט האלט ער א שארפן שווערד, אין די רעכטע האנט האלט ער א ביקס, און ער שטייט אזוי ווי א אבן שיש, ער שטייט אזוי ווי א שטיין, אזוי ווי א פעסל, אזוי ווי א פסל פון שטיין. און ער רירט זיך נישט פון ארט, וואס טוט ער? זיינע אויגן, זעט מען, גייען פון איין ארט צום צווייטן, די אויגן גייען פון איין זייט צום צווייטן. דער, דער, דער אריינגיין אין דעם צימער, אדער מורא'דיגער זאך, צו וואס איז זייער מאדנע, ווי מען ס'קוקט אויס אזא קליין האלוועי פון פיר אמות אויף פופציג אמות, און ס'איז מערסטן אזוי טונקל, ס'דא נאר קליינע ליכט פון אויבן, און ס'שטייען אזעלכע מענטשן, איז דאס איז זיכער, אז אפילו א מענטש וואס איז א גלייכער מענטש דארף דאס אויף האבן ארויף א פחד איום ונורא, אן א נארמאלער מענטש א גלייכער מענטש וואס ס'גייט דארטן קען נישט פארשטיין אויף וואס שטייען זיי דארט מיט די אלע ביקסן, און וואס דארף מען האבן אזעלכע משחיתים א שווערד מיט א כידון מיט א ביקס, וואו קען מען געפינען אזעלכע מענטשן וואס זענען מושחתים מיט אזעלכע מידות וואס מ'זאל זיך קענען דינען ניצן מיט די כלים קעגן זיי. צו דען איז דען צו דען קען זיין אז א מענטש זאל זיין אזא חי' רעה אזא שלעכטע חי' וואס וואס צו אים קענען אויסגלייכן דארף מען זיך ניצן מיט אזעלכע עונשים, סאו וואו טרעפט מען אזעלכע מענטשן וואס זיי פירן זיך ווי חיות, א גלייכע מענטש א נארמאלע מענטש ווען ער גייט דא אריבער טראכט וואס טוט זיך דא וואס שטייען זיי אזוי דא מיט אזא זאך ווער זענען זיי און וואס ווילן זיי טון און וועמען ווילן זיי עס טון וואו איז דא אזעלכע מענטשן א גלייכע מענטש קען טראכטן וואו איז דא אזעלכע מענטשן וואס זיי פירן זיך אזוי, אז מען דארף זיך אזוי פירן צו זיי מיט אזעלכע עונשים. די שטילקייט וואס איז דארטן געווען, די טונקלקייט, די שווארצע ווענט, די קליינע ליכט וואס איז דא אויבן, די די די די פסילים, די די ווי זיי קוקן אויס אלע ווי ווי א פסל, ווי א אויסגעטשעסעטער שטיין וואס ס'שטייט און די משחיתים זייער זייער געבוי פון זייער גוף ווי זיי זעהן מען זעהט אויס אז ס'איז זייער שטארקע מענטשן מ'האט אויסגעקליבן ספעשל מענטשן וואס זיי שטיין דארטן זייער הויכקייט זייער ברייטקייט פון זייערע אקסלען די די קווים אין זייער פנים וואס ס'זעהט אויס זייער אנטועכץ וואס זיי גייען שווארץ און רויט זייערע תכשיטים וואס זיי גייען מיט דעם כידון און מיטן שווערד און מיט דעם ביקס דאס אלעס דערשרעקט די מענטשן וואס ס'זעט דאס, און ס'מאכט די הארץ זאל זיך טרייסלען. צווישן די מענטשן און אין דעם צימער בין איך געגיין, אין דעם טונקעלעם צימער און אין דעם פלאץ וואס ווארפט אן א מורא'דיגן פחד, בין איך געגיין ביז דעם סוף פון דעם האל, און איך בין אנגעקומען, און מיין קאפ האט מיר געטראכט, האב איך געטראכט א שאלה, וואו, וואו גיי איך, וואו זיי נעמען מיר, און וואס ווילן זיי טון מיט מיר דארטן, וואס דארף איך טון, און וואס וועט זיין דער סוף פון דעם. און איך האב גערעדט אזוי ווי צו זיך אליין, אז א, אז א ענטפער אויף מיין שאלה וואס איך האב ערשט געפרעגט, עס וועט זיין זייער קלאר און יעמאלט וועל איך וויסן, איך וועל אנקומען צו דעם טיר וואו די טיר איז אפן און דארטן גייט אריין יעדער איינער וואס מען זעצט אים איין און ער פילט אויס אלע פאפירן, ווי דער שומר פון דעם פתח האט מיר געזאגט, ער האט דאך גערעדט מיט מיר קלארע ווערטער, ער האט מיר געזאגט אז איך דארף אריינגיין דארטן און אויספילן די פאפירן. וואס וועט זיין נאכדעם? נאכדעם זיכער וועט קומען דער יעוד וואס נחמנסאן האט געוואלט, וואס האט מיר צוגעזאגט אז מ'וועט מיר אריינברענגען אין א פלאץ צו איך וויל צו איך וויל נישט, סיי מיט גוטווילן און סיי מיט מאנעטן, עט מען מיר אריינפירן אין דעם אין דעם צימער וואו מ'גייט מיך איינזעצן נאך די שאלות וואס כ'וועל אויספילן. און דער פריערדיגער רבי ענדיגט צו, איך גיי און איך טראכט ביי זיך, מסכת גיהנים מדור ראשון, מסכת גיהנים, דאס דער ערשטער שלב, דער ערשטער מדור, דער ערשטער פלאץ וואו איך בין אנגעקומען יעצט דא, איז די מסכת גיהנים פון דער ערשטער. מיר וועלן מערצעשעם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך, אין דעם סיפור פון דעם פריערדיגן רעבן ווי מען האט אים איינגעזעצט דעם זיבעטן מאל, און ער איז געזעצן דארטן ביז ג' תמוז, מען האט אים אוועקגעפירט אין קאסטראמא, און י"ג תמוז איז ער אויסגעלעזט געווארן און ער איז צוריק געקומען אין לענינגראד.